דערלויבט האט זיך עס אבער נאר פרויען פון קרימינעלע, פרויען פון פאליטישע וואלטן בכלל אפילו עס וואלט זיי געווען דערלויבט נישט אנגענומען אזא וועג פון פרייוויליגער ארעסטאנטישקייט, אויך נישט אלע פרויען פון קרימינעלע האבן עס אנגענומען, מערסטנס האבן עס געטוען דארפספרויען פון ארעמע פויערים, דערהויפט פרויען פון אזוינע ארעסטאנטן וואס האבן נישט דורכגעמאכט קיין.

די מחנה צוזאמען מיט די זעלדנער באגלייטער ווערן אריינגעזעצט אינעם באראק וואס איז געבויט ווי א טורמע מיט נארעס, און דער באראק אונטער די אנפירונג פון א געניטן לאצמאן, קא א קאפיטאן בלע"ז, לאזט זיך שווימען מיטן פלוס פונעם טייך אראפ וואסער שווימט אזוי טעג און נעכט טעג און נעכט איבער דער גאנצער לענג פונעם טייך

דער באַראַק מיט די איבעריקע אַרעסטאַנטן לאָזט זיך שווימען ווײַטער צו די ווײַטערדיקע ייִשובֿלעך בײַ די ברעגן פֿון דער לענע, ביז ער מאַכט דורך דעם גאַנצן טויזנט-וויאָרסטיקן טײַך-מאַרשרוט און טיילט פֿונאַנדער איבער אַלע דערפֿלעך זײַן אַרעסטאַנטישן אָנלאָד, ביזן לעצטן מאַן. דאָס שווימען מיטן פֿלוס אַראָפּ וואַסער קאָן אַזוי אַרום נעמען לאַנגע וואָכן. איז אָט, הייסט עס, בין איך שוין אין לעצטן טורמע-פּונקט, אין די עטאַפּן-קאַמערן פֿון אַלעקסאַנדראָווסקער קאַטאָרזשנער צענטראַל, שוין דורכגעמאַכט דעם צוויי-טאָגיקן צופֿוס-מאַרש פֿון דער אירקוטסקער טורמע, דורכגעמאַכט אים צוזאַמען מיט אַ מחנה פֿון אַ צוויי הונדערט מאַן. איך וואַלגער זיך אויף אַ נאַקעטער נאַרע און וואַרט נאָך אַלץ,

אין סאמע עק וועלט אליין. זינט איך האב פארלאזט מאסקווער בוטירקי האב איך, דורכגייענדיג אלע וועגן און טורמעס עטאפן ביז אירקוטסק, נישט פארבינדן זיך אין א פריינטשאפט מיט מיט קיין איינעם פון די מיטעטאפניקעס. דער טעם איז א פשוטער, דו ביסט כמעט שטענדיג אין וועג. די ארעסטאנטן מיט וועמען דו שפאנסט פון וואקזאל צו וואקזאל, פון טורמע צו טורמע, ווערן איידער נאך דו האסט צייט צו באקענען זיך מיט זיי אביסל נענטער, פונאנדערגעשאטן איבער פארשידענע קאמערן און פונאנדערגעטיילט אויפס ניי אין געענדערטע גרופירונגען, און דערנאך פונאנדערגעשיקט אין ניי פארמירטע פארטיעס צו די צענטראלע סיבירער זאמלפונקטן. אחוץ דעם ביסטו אין א שטענדיגער שפאנונג אין זיך אליין, אין א שטענדיגער צוטומלעניש צוליב די אדמיניסטראטיווע רעגולאציעס וואס זענען אין יעדער נייער טורמע

די דאזיגע האפענונג פילט דיך אן מיט פרישע כוחות דו זאלסט קענען פארקוקן אלע וועג און וואגלמאטערנישן פארקוקן און זיי מבטל זיין, דו זוכסט גראד אין אלע פון טורמע צו טורמע וואגלענישן מיט עימיצן פון די מיטוואגלער צו באקענען זיך נאנט פריינט ווערן מיט זיי אבער עס געלינגט דיר נישט, אלענפאלס מיר האט זיך עס שווער איינגעגעבן ערשט אין דער עטאַפּן-טורמע אין אירקוטסק, וווּ איך האָב פֿאַרבראַכט אַרום דעם אַ גאַנצן חודש, האָב איך זיך נעענטער באַקאַנט און געוואָרן פֿרײַנט מיט מײַנע צוויי שכנים, וואָס זענען געלעגן נעבן מיר רעכטס און לינקס, און צו מזל, ביידע פּאָליטישע. אָבער אויך די פֿרײַנדשאַפֿט האָט מיר קיין צופֿיל נחת שפּעטער נישט געבראַכט.

אויף דעם גורל פאפיר פון אירקוטסקער גענעראל גובערנאטאר. דער אלעקסאנדראווסקער טורמע באראק, איינער פון א גאנצער צאל באראקן, איז פול ווי א בינשטאק, אנגעפאקט מיט כמעט א הונדערט ארעסטאנטן, גראד זענען אין דעם באראק פארהאנען נארעס פון ביידע זייטן לענג פון באראק, אבער נישט אלע קענען זיך אויסלייגן אויף די נארעס, א טייל פון די באראקניקעס מוזן שלאפן אויף דער ערד, דאס מאל בין איך און מיינע צוויי נייע פריינט פון די מזל'דיגע, מיר האבן ארט איינער נעבן די אנדערע אויף א נארע, קיין גרויסער חילוק אגב פון א ארט אויף א נארע ביז אויף אן ארט אויפן דיל איז נישט פארהאן, אויך אויף דער נארע ליגן מיר אן מאטראצן אויף הארטע ברעטער, אבער ס'איז דאך א סימן פון עפעס א געלעגער וואס געהערט דיר און קיין צווייטער קען עס נישט פארנעמען.

איך קען נישט זאגן קלאר זיך אליין פארוואס ער איז מיר נישט גאר סימפאטיש, איך פיל אבער אז מיין הארץ איז עפעס נישט גאר אין פולן שלום מיט אים, אז מיט עפעס דריקט ער אויף מיין געמיט, אנשטאט עס צו דערלייכטערן, ווי ס'איז דער פאל מיטן צווייטן נייעם פריינט. איך טאדל זיך אליין פאר אט דער געדריקטקייט פון מיין געמיט, און איך מאך עס אפ ביי זיך דעריבער, נישט נאר נישט צו דערווייטערן זיך פון מיין שכן רעכטס, נאר ארויסצואווייזן אים נאך מער פריינטשאפט. קודם כל דערפאר וואס ער האלט אין איין טענה'ן אז ער פילט זיך קראנק, הגם טיף אין מיר עגבערט א געדאנק אז ער מאכט זיך קראנק. איך טרייב פון זיך דעם דאזיגן שלעכטן געדאנק מיינעם, איך מאך ביי זיך אפ ביי דער ערשטער נייטיקייט צו צעטיילן זיך מיט זיי מיט מיין אוצר.

אין נישט געווענליכע אויסטערלישע סיטואציעס ווי א שטייגער אין א שקלאפן לאגער אדער אין אן ארעסטאנטישער דורכגאנג טורמע. אט טאקע אין דער עטאפן קאמער פון דער סיבירער אלעקסאנדראווסקער טורמע וואוהין איך ווער אריינגעפירט מיט א גאנצער פאליטישער מחנה צו ווארטן אויף דעם טאג ווען מיר וועלן אנהייבן דעם לאנגן צופיס מארש צו דעם טייך לענא.

האבן מיר זיך נישט געקענט, קיינמאל נישט געזעהן זיך, און מיר האבן אויך געוואוסט אז נאכן דורכמאכן דעם לאנגן מארש צו דער לענא וועלן מיר פונאנדערגעטיילט ווערן אין באזונדערע גלות ערטער און מיר וועלן זיך מסתמא מער קיינמאל שוין נישט טרעפן אין קאמער פון אלעקסאנדראווסקער עטאפן טורמע ווען מיר זענען אריינגעבראכט געווארן זענען נאך אויף די נאקעטע נארעס געווען עטליכע ליידיגע פלעצער

שותפות'דיגן גורל. ס'נעמט מיר עטליכע טעג ביז איך ברעך איין לאזעבניקן ער זאל נישט פראווען קיין קאפריזן צו פארלאנגען אז איך זאל אים רופן נישט אנדערש ווי נאר מאקסים איסאקאוויטש. ס'איז נישט קיין אידישער דרך האב איך גע'טענה'ט, אדער מאקסים אדער לאזעבניק, אבער נישט איסאקאוויטש. און איך האב אויסגעפירט, ער איז איינגעגאנגען.

וואס מיינט איר? איר זענט אים חושד אז ער מאכט זיך? שפירא קוקט מיך אן מיט חידוש. איך האב נישט קיין רעכט אים חושד צו זיין אין אזא זאך זאג איך, איר קענט אים דאך בעסער, איר זענט דאך מיט אים צוזאמען דורכגעגאנגען זעקס יאר. ער מאכט אן איינדרוק פון אן איינגעבראכענעם, ער קרעכצט, אבער ער זעהט דאך אויס געזונט. איז ער אלעמאל געווען אזא? ניין, נישט אלעמאל, לעצטנס נאר אזוי, פאראן מענטשן וואס ווי העלדיש זיי זאלן נישט זיין, ווערן זיי מיטאמאל ווי אונטערגעפאלן אונטער זייער אייגענעם ארונטערפאל, זאגט שאפירא און טוט קינדיש א שמייכל, אויך אזוי איז אונזער חבר, ער לאזט זיך ארונטער אונטער זיך אליין. טשיקאווער געדאנק זאג איך, איר האט געזאגט העלדיש, איז ער לאזעבניק געווען אויך העלדיש?

עס רופט זיך אין אים אפ קען זיין זיין אפשטאם, זיין צעבאלעוועט לעבן אין שטוב פון טאטע מאמע, ער שטאמט פון זייער א רייך הויז, זיין טאטע איז געווען א גביר, דאס ווייזט אויס פארגעסט זיך נישט, און א מענטש האט בכלל ליב אביסל א צערטל צו טאן זיך אין די אויגן פון אנדערע. אויפן חשבון פון אנדערע זאג איך, איך וועל אייך זאגן דעם אמת, איך האב אויף אים פארדרוס צוליב אייך, צוליב מיר? יא, צוליב אייך. ווען מיר זענען צוזאמען געגאנגען אהער פון אירקוטסק, געשפאנט מיטן עטאפ מיט די טארבעס אונזערע אויף די פלייצעס, האט ער געהאט מוט צו נעמען קלאגן זיך פאר אייך אז אים איז שווער צו טראגן זיין טארבע אויף זיך, און איז כמעט ווי באשטאנען אז איר זאלט איבערנעמען אויף אייער פלייצע אויך זיין טארבע. איך האָב עס צוגעזען, און איר האָט עס געטאָן, געטראָגן אױף זיך אי אײַער טאָרבע-זאַק אי זײַנעם. אַז ער האָט גענומען טײנען, אַז דאָס האַרץ שפּרינגט אים אַרױס, אַז זײַן האַרץ איז קראַנק, כ'האָב שױן עטלעכע מאָל געהערט אים קלאָגן זיך אױפֿן האַרץ, צי דאַרף מען אין אַזאַ פֿאַל נישט אָפּרופֿן זיך? און איר װאָלט עס דען נישט געטאָן, װען ער װענדעט זיך צו אײַך נאָך הילף? אוודאי וואלט איך עס געטון, אבער ס'האט פארט אויסגעקוקט משונה'דיג, ממש ווילד, ער א הויכער א ברייט פלייציגער אנטקעגן אייך א ריז, שפאנט ער אן זיין טארב אויף זיך, און איר מיט א קאפ נידריגער פון אים, א דארער, אן אפגעצערטער, שלעפט זיך מיט צוויי טארבע זעק אויף זיך, שלעפט זיך איינגעבויגן, אט אט פאלט איר. ווילט איר טראכטן אז ער האט זיך געמאכט? אז ער האט מיר געזאגט ליגן? ניין, זאגן עס אזוי קלאר האב איך נישט קיין רעכט, איך קען אייך ביידע נאכנישט אזוי גוט איך זאל האבן רעכט חושד צו זיין אים אין אזא פראסט פשוט געמיינהייט, ווארום ווי לייגט זיך עס בכלל אויפן שכל? אבער פארט פארפאלגט מיך דאס מארשירן אונזערס פון אירקוטסק, דאס בילד ווי אזוי איר שלעפט לאזעבניק'ס טארבע זאק אויף זיך, און אייער לאזעבניק שפאנט מיטן ליידיגן. פון דעסטוועגן וואלט איך געוואלט אז איר זאלט עס זעהן אנדערש, בעט זיך שפירא. טא זאגט מיר קלאר,

אַלע בײנער טוען מיר װײ פֿון דער האַרטער נאַרע. נו, אױף דער האַרטער נאַרע ליגן מיר דאָך אַלע, זאָג איך, נישט אָן פֿאָרװוּרף, אָבער איך פֿיל מיך קראַנק, חבֿר, דאָס האַרץ. נו, דאָס איז טאַקע נישט גוט, זאָג איך, און דערפֿיל זיך מיט אַ מאָל שולדיק פֿאַר מײַנע שלעכטע מחשבֿות װעגן אים.

אויב אזוי, נעמט מיין כאלאט פאר אן אויסשפרייט און איך וועל ליגן אויפן נאקעטן. ניין, דאס נישט, זאגט שאפירא קאטעגאריש. אויב אזוי ווענד איך זיך צו לאזעבניקן, וועל איך אונטערלייגן אייך אויך מיין כאלאט. וועל איך דאך שוין ליגן אויף דריי אויסשפרייטן, זאגט לאזעבניק און קוקט מיך אן מיט נישט גלויבליכע אויגן. אויב איר זענט קראנק, קומט אייך א ווייך געלעגער.

סאלדאטן קאנוואוי די גאנצע צייט פון מארש, דער סטאראסטווע וועט זיין פאראנטווארטליך פאר דער גאנצער מחנה אין מאמענטן פון סכסוכים און באדערפענישן פון הילף. דער באאמטער זאגט אפ זיינס און גייט ארויס. אונזער קאמער, אויך אזוי געוויס די אנדערע קאמערן, ווערט ארומגעכאפט מיט א פיבער, עצות, שפעקולאציעס, פארשלאגן, די פארשטייער פון די צענדליגס ווערן אויסגעקליבן אן שוועריגקייטן,

דורכגעמאכט קאטארגע פאר געהערן צום בונד, ווערט ער מלא שמחה, און אז איך דערצייל אים נאך אז קליינערהייט בין איך געווען אין זיין שטאט אדעס, כאפט ער מיך ארום אזוי ווי איך וואלט מיט דעם אליין אויפגעטאן א גרויס וואונדער. ער לייגט פאר פארן צענדליק אז אנשטאט אים, יעפימאוון, זאל מען מיך באשטימען פארן פארשטייער פונעם צענדליק. איך באדאנק אים

אבער אז איר מיינט אז יא, גלויב איך אייך. אויך אזוי חבר שפירא, א סימן מיר האבן אייך אונטערגעלייגט אונטערן זייט אונדזערע כאלאטן. אט טאקע דערפאר וויל איך אז איר זאלט נישט האבן קיין ספיקות אין מיין צושטאנד. לאזט עס אפ, זאג איך, נישט אנגענעם פאר דערוואקסענע מענטשן צו פארנעמען זיך מיט אזוינע קלייניקייטן. שוין איינמאל א וויכוח